אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, דבר תורה משוך אוכל בתרומה, מדין תורה, משוך, משוך הייסט איינער האט זיך מל געווען ווי דער דין איז, נאכער איז די הויט פון דער עורלה איז געווארן אראפגעצויגן און ס'האט צוגעדעקט די עטרה, ס'קען קומען דורך א קראנקהייט אדער דאס קען קומען בידי אדם, איז מדין תורה, משוך אוכל בתרומה, משוך קאן עסן תרומה. און מדבריהם גזרו עליו, מדרבנן האט מען אויף דעם גוזר געווען מפני שנראה כערל, די חכמים האבן גוזר געווען ווייל ער זעט אויס ווי א ערל. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן דאך געלערנט משוך צריך שימול, א משוך דארף זיך מעלה זיין, לערן איך יעצט פשט אז ער דארף זיך מל זיין מדין תורה, איז דאך א קשיא אויף רב הונה'ן, פארוואס זאגט רב הונא אז מדין תורה מעג ער יא עסן תרומה? ענטפערט די גמרא, מדרבנן, דאס וואס שטייט אז דארף זיך מל זיין איז מדרבנן, והא ראיה נאך, עס שטייט דאך נישט משוך הרי זה ערל, עס שטייט צריך שימול ווייזט אויס אז ס'א דין דרבנן, פרעגט די גמרא ודקארי לה, דער וואס איז געגאנגען פרעגן די קשיא, מאי קארי לה, וואס איז ער גלייך געגאנגען פרעגן, הא צריך קתני, ער זעהט דאך אז שטייט צריך, עס שטייט נישט אז משוך הרי זה ערל, נאר עס שטייט צריך, און צריך ווייזט דאך אויס אז ס'איז מדרבנן, ענטפערט די גמרא, דעריבער האט ער געפרעגט די קשיא, קא טעי בסיפא, ער האט געמאכט א טעות אין דער סיפא פון דער ברייתא, אין דער סיפא שטייט רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט לא ימול, ער זאל זיך נישט מל זיין, מפני שסכנה היא לו, ווייל ס'איז א סכנה אז מ'וועט אפשניידן אביסעלע מערער קען ער ווערן א בעל מום, א כרות שפכה, זיין אסור לבוא בקהל. אמרו לו, האבן די חכמים צו אים געפרעגט, וואס זאגסטו אז ס'איז א סכנה? והלא הרבה מלו, אסאך אידן האבן זיך וואס זענען געווען נמשך בערלתן און זיי האבן זיך מל געווען בימי בן כוזיבא, אין די צייט ווען ס'איז געווען בן כוזבא איז די גוים אין די שטאט ביתר האבן געוואלט די אידן זאלן ליידן בזיונות, איז שטייט דאך כי חרפה היא לנו, האבן זיי מושך געווען אין די עורלה פון די אידן אז די אידן זאלן אויסקוקן אזוי ווי די גוים, איז דעמאלט ווען בן כוזבא איז געווארן א מלך, ער האט מלחמה געהאלטן, ער איז געווען זאגט דער רש"י צוויי און א האלבע יאר א מלך, האבן זיך אלע מל געווען, די אלע וועלכע זענען געווען נמשך בערלתו האבן מל געווען, והולידו בנים ובנות, און זיי האבן געבוירן זין און טעכטער, זע איך דאך אז ס'איז נישט קיין סכנה, שנאמר שטייט אין פסוק המול ימול אפילו מאה פעמים, מען דארף מל זיין אפילו הונדערט מאל, ואומר נאך שטייט א פסוק את בריתי הפר לרבות את המשוך, דער וואס איז געווארן אראפגעצויגן די הויט פון דער ערלה עס האט פארדעקט די עטרה, דארף זיך אויך מל זיין? פרעגט די גמרא מאי ואומר, וואס דארף איך אראפברענגען נאך א פסוק, וואס איז מיר נישט גענוג דער ערשטע פסוק המול ימול אפילו מאה פעמים? וכי תימא דו'סט וועלן זאגן האי המול ימול לרבות דאס גייט מען מרבה זיין ציצין המעכבין את המילה, ער גייט מיר נאר זאגן אז גלייך בתחילת המילה איז נישט געווען ווי געהעריג, ס'איז נאך געבליבן שטיקלעך פלייש, דעמאלט דארף מען נאכאמאל מל זיין, אבער דארטן נאר ווי בתחילה איז ער געווען געמל'ט ווי געהעריג, נאר ס'איז געווען נמשך, ווער זאגט אז מ'דארף שפעטער מל זיין תא שמע ברענג איך אראפ דאך א פסוק את בריתי הפר לרבות בין איך מרבה את המשוך איז הוא סבר דער וואס האט געפרעגט א קשיא רב הונא'ן פון די ברייתא האט ער געלערנט מדקא נסיב לה הש"ס קרא אז די גמרא טוט דערמאנען אויף דעם א פסוק דאורייתא היא איז דאס דער ענין וואס משוך דארף מען מל זיין איז מדין תורה דעריבער האט ער געפרעגט די קשיא ולא היא, אבער ס'איז נישט אזוי, אין אמת'ן איז עס נאר מדרבנן, דאס וואס א משוך דארף זיך מל זיין איז נאר מדרבנן, וקרא דאס וואס כ'האב דא דערמאנט דעם פסוק את בריתי הפר לרבות את המשוך, דאס איז נאר אסמכתא. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, וואס האט רב הונא פריער געזאגט אז מדרבנן דארף ער זיך מל זיין, מיר האבן געלערנט טומטום, אין אוכל בתרומה טומטום ווערט אנגערופן אזעלכער וועלכע ס'איז פארוואקסן די די ארט און מען ווייסט נישט צו ער איז א זכר צו ער איז א נקבה, איז א טומטום טאר נישט עסן קיין תרומה, פארוואס? תרומה מעגן עסן סיי מענער סיי פרויען, נאר אויב ס'עט זיך שפעטער ארויסווייזן אז ער איז א זכר, איז ער דאך א זכר א נישט געמל'טער, און א ערל טאר נישט עסן תרומה. נשיו, זײַנע פֿרויען, ועבדיו, און זײַנע קנעכט, אוכלים, קאָנען עסן תּרומה, װי קאָן ער האָבן אַ פֿרוי? װעט די גמרא װײַטער רעדן. נאָך אַ דין, משוך, דער װאָס איז געװאָרן געמאַלעט װי געהעריק, נאָכער איז די הױט פֿון דער עורלה געװאָרן אַראָפּגעצױגן און ס'האָט צוגעדעקט די עטרה, ונולד כשהוא מהול, און דער װאָס איז געבױרן געװאָרן װען ער איז געמאַלעט, הרי אלו אוכלים, מעגן זײ עסן תּרומה. אנדרוגינוס, אנדרוגינוס רופט זיך אן אז ס'איז דא סיי די איבר הזכר און סיי די איבר הנקבה, איז אויב דער אנדרוגינוס איז געמל'עט, אוכל בתרומה, מעג ער עסן תרומה, מה נפשך צי ער איז א מאן צי ער איז א פרוי צי ער איז א בריה בפני עצמו, אבער איז דאך א קינד פון א כהן. איצט דארף זיך רעדן אז די איבר הזכר האט מען געמאלעט, ואין אוכל בקדשים, אבער די קדשי קדשים, חטאת און אשם, צי די שירי מנחות, וואס זיי ווערן נישט געגעסן נאר לזכרי כהונה, קען ער נישט עסן ווייל קען דאך זיין ער איז א אשה, טומטום אינו אוכל ער טאר נישט עסן לא בתרומה ולא בקדשים, איז אין אמת'ן טומטום האבן דאך שוין געהאט אין די רישא דין טומטום אין אוכל בתרומה, די גמרא וועט ווייטער רעדן פון דעם. קתני מיהת האבן מיר דא געלערנט, משוך ונולד כשהוא מהול הרי אלו אוכלין, עסן זי תרומה, תיובתא דרב הונא, איז א קשיא אויף רב הונא, וואס רב הונא זאגט אז מדרבנן דארפן זיי מלה זיין תיובתא, בלייבט שטיין א קשיא. רשי ברענגט אראפ אבער א צווייטן פשט, און רשי זאגט אז דער צווייטער פשט איז עיקר. דאס איז א זיכערע זאך אז א משוך טאר נישט עסן קיין תרומה, אין דעם איז נישטא קיין שום הוה אמינא אז ער זאל מעגן עסן תרומה, נאר רב הונא'ס חידוש איז דער עיקר חידוש אז מדין תורה, מעג ער עסן תרומה, ווייל איך קען לערנען דאס וואס ער טאר נישט עסן קיין תרומה איז מדין תורה, א מדין תורה זאגט ער ניין, מדין תורה מעג ער, איז נישט דער חידוש איז אז מדרבנן טאר ער ניט, נאר דער חידוש פון רב הונא'ן איז אז מן התורה מעג ער, אויב אזוי בין איך דא נישט גורס מיתיבי נאר כ'בין דא גורס לימא מסייע ליה, ס'וועט זיין א ראיה צו רב הונא'ן אז מדין תורה מעג ער עסן תרומה, דא אויך זעה איך דאך אין דער ברייתא א משוך, און נולד כשהוא מהול שטייט דא אין דער ברייתא זיי עסן תרומה, מוז איך דאך זאגן אז מדין תורה עסן זיי תרומה, איז דאך א ראיה צו רב הונא'ן, נישט ווי כ'האב פריער, פריער האב איך געלערנט אז דער עיקר חידוש פון רב הונא איז אז מדרבנן טארן זיי נישט עסן, פרעג איך א קשיא, איך לערן פשט אין דער ברייתא אז דא רעדט זיך מדרבנן מעגן זיי עסן, אבער דער אנדערער פשט אין רש"י וואס רש"י ברענגט א ראיה פון די ווייטערדיגע גמרא אז דאס איז זיכער אז טארן נישט עסן א משוך קיין תרומה, נאר רב הונא טוט אויף מן התורה מעג ער, איז דא פון דער ברייתא צו דעם א ראיה? אמר מר. מיר האבן פריער געלערנט, טומטום אינו אוכל בתרומה, א טומטום עסט נישט קיין תרומה, ווייל קען זיין ער איז א זכר און א זכר און א ערל, נשיו ועבדיו אוכלין, און די פרויען זיינע מיט די קנעכט עסן. פרעגט די גמרא, נשיו לטומטום מנא ליה, פון וואנען האט ער א פרוי? אילימא אז דו וועסט זאגן דקדיש ער האט מקדש געווען א אשה, עס קען דאך זיין אז ער איז א זכר, און די קידושין זיינע זענען קידושין. און דתניא, און דו וועסט א ראיה ברענגען מיר האבן געלערנט אז טומטום שקידש, א טומטום האט מקדש געווען א פרוי, קידושיו קידושין, די קידושין זענען קידושין, און דארף ער געבן א גט, נתקדש, אז ער איז געווארן מקודש, א איש האט אים מקדש געווען, קידושיו קידושין, איז די קידושין קידושין. וואס איז מיר די נפקא מינה? סיי ווי איז דאך נישט קיין בר ביאה, נאר די נפקא מינה איז אז א טומטום האט מקדש געווען א פרוי, ווערט די פרוי גע'אסר'ט אין זיינע קרובים, זי טאר נישט נעמען שפעטער נאכן גט'ן טאר זי נישט נעמען זיינס קיין ברודער צו דארט אנדערע משפחות, און די זעלבע זאך פארקערט. אבער וואס זעען מיר דא אין דער ברייתא? ביידע וועגן, וואס האלט דא די ברייתא, ער איז א זכר צי א נקבה, מיר זעען אויב ער איז מקדש נעמען מיר אן קידושיו קידושין, טאמער איז ער א זכר אז ער איז געווארן מקודש נעמען מיר אן טאמער איז ער א נקבה, איז דאך פון דעם אליין א סימן אז די גאנצע זאך איז לחומרא, איז אימר דאמר לחומרא, די גאנצע ברייתא האט נאר געזאגט אז איך טוה אים רעכענען אז זיינע קידושין זענען קידושין, לגבי חומרא, אז אויב ער האט מקדש געווען א פרוי דארף ער איר געבן א גט, און די פרוי ווערט גע'אסר'ט אין זיינע קרובים, אבער לקולא מי אמרינן, זאגן לקולא איך זאל האלטן ווי א זכר ודאי, און די פרוי וואס ער האט מקדש געווען וואס זי איז א בת ישראל זאל מעגן עסן תרומה, ווי טרעפסטו אזוי יא? אפשר איז ער א נקבה איז זי דאך נישט געווארן מקודש? ספק אשה הוא, ער איז דאך א ספק אשה, ואין אשה מקדשת אשה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, דאס א וואס דארטן שטייט אז די פרוי פון דעם טומטום עסט תרומה, מיינט מען כשביעיו ניכרות מבחוץ, אז די ביעים זענען ניכר אינדרויסן, איז ער זיכער א זכר. איז ער אליין קען נישט עסן קיין תרומה, ער איז דאך נישט געמל'ט, ס'איז דאך פארוואקסן, אבער דאס ווייס איך זיכער ער איז א זכר. רבא אמר רבא זאגט, מאי נשיו? וואס מיינט מען נשיו? אמו, מען מיינט אז זיין מאמע עסט תרומה, דאס הייסט אזוי אז א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, און זי האט געהאט א קינד א טומטום, און דער מאן איז געשטארבן, קען דער טומטום מאכן אז די מאמע זאל עסן תרומה. פרעגט די גמרא אמו פשיטא, הע, עס איז דאך נישט קיין חילוק צו ער איז זכר צו נקבה צו ער איז א ערל, די מאמע איז דאך זיכער זי עסט תרומה. זאגט די גמרא עס איז נישט קיין פשיטא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען מוליד מאכיל, דער וואס קען געבוירן קינדער ער קען מאכן עסן תרומה, ווייל דארט נאר ווערט דערמאנט דער ענין ויליד ביתו, זאג איך אז א ענין אזעלכער וואס טוט געבוירן, אבער שאין מוליד, א טומטום אפילו דעמאלט ווען ער ווערט נקרע איז ער אויך שוין נישט מוליד, וואלט איך געוואלט מיינען אינו מאכיל ער זאל נישט מאכן עסן די מאמען תרומה, קא משמע לן לאזט אבער הערן אז ער מאכט יא עסן די מאמען תרומה, זאגט די גמרא תא שמע. כ'דארף פרעגן א קשיא. דארטן אין דער אויספיר פון דער ברייתא שטייט טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים. אין אנפאנג איז געשטאנען א דין פון טומטום אז טומטום אינו אוכל בתרומה נשיו ועבדיו אוכלים. נאכער שטייט אין דער זעלבער ברייתא טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים. בשלמא לאביי, אביי וואס האט געזאגט אז דא רעדט זיך אז ביעיו ניכרות מבחוץ אז דא רעדט זיך ער איז ווי מען זאגט זיכער א זכר איז ער זיכער א ערל ודאי פארשטיי איך וואס עס שטייט צוויי פאלן תנא רישא ערל ודאי אין די רישא רעדט זיך א טומטום וואס איז ערל ודאי וואס איך ווייס זיכער אז ער איז א זכר וקתני סיפא אין די סיפא שטייט ספק ערל א ספק ערל טאר אויך נישט עסן קיין תרומה אלא לרבא אבער לויט רבא'ן טומטום דסיפא למה לי, וואס דארף מען שטיין נאכאמאל אין דער סיפא טומטום, ס'איז דאך שוין איינמאל געשטאנען טומטום אינו אוכל בתרומה, פארשטיי איך דאך אליין אז ער קען נישט עסן קיין תרומה, א קול די קדשים אוודאי ניט. ענטפערט די גמרא, מאי טומטום? דאס וואס שטייט אין די סיפא טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים, מיינט מען ערל, אז א ערל טאר נישט עסן. פרעגט די גמרא, השתא ספק ערל לא יאכל, א ספק ערל קען נישט עסן, אין די רישא רעדט זיך דאך לויט רבא'ן ביי א ספק, ס'רעדט זיך דאך א טומטום שלא נקרע, איך ווייס נישט צו ער איז א זכר צו א נקבה. ודאי ערל אכיל איז דאך מער א פשיטא אז ער קען נישט עסן. זאגט די גמרא מה טעם קאמר די סיפא גייט מען מפרש זיין די רישא ער גייט מען זאגן דעם טעם אויף די רישא מה טעם טומטום אינו אוכל בתרומה פארוואס עסט א טומטום נישט קיין תרומה מפני שספק ערל הוא קען זיין ער איז א זכר איז ער דאך א ערל וערל אינו אוכל וערל אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים זאגט די גמרא לימא כתנאי עמיר זאגן אין דער זאך פון רב הונא'ן וואס רב הונא האט געזאגט אז דער וואס וואס א משוך טאר נישט עסן קיין תרומה איז נאר דרבנן אין דעם קריגן זיך תנאים אנדערע לערנען ער טאר נישט מדין תורה און אנדערע לערנען ער איז נאר אסור מדרבנן האמיר געלערנט משוך ונולד כשהוא מהול וגר שנתגייר א גר וואס האט זיך מגייר געווען כשהוא מהול ווי ס'איז דאך דא האבן מיר געהאט אין גמרא ערבי גבעוני וואס זיי זענען מל'ן זיך פריער ווען זיי זענען גוים איז דער נולד כשהוא מהול צו גר שנתגייר כשהוא מהול דארף מען פון אים מטיף זיין דם ברית, וקטן שעבר זמנו, א קטן וואס ס'איז דורכגעגאנגען דער אכטער טאג, דארף מען א מילה שלא בזמנו, ושאר כל הנימולים, און אלע אנדערע וואס מ'דארף מל זיין, לאתויי דאס גייט מען מרבה זיין מי שיש לו שתי ערלות, אז ער האט צוויי ערלות, איין עור אויף דעם צווייטן, אינן נימולין אלא ביום, ווערן זיי גע'מל'ט נאר בייטאג. רב אלעזר בר רבי שמעון, דאס הייסט רב אלעזר בר רבי שמעון אומר, רב אלעזר בר רבי שמעון קריגט אויף דעם און ער זאגט, בזמנו, א מילה בזמנו. אין נימולין ווערט נישט גע'מל'ט אלא ביום נאר בייטאג שלא בזמנו, א מילה שלא בזמנו נימולין קען מען מל זיין ביום ובלילה, שלא בזמנו קען מען מל זיין סיי בייטאג און סיי ביינאכט, מאי לאו מיינסטו ניט, בהא קמיפלגי זיי קריגן זיך אין דעם. דמר סבר משוך דאורייתא אז ער לערנט א משוך דארף זיך מל זיין מדין תורה, דא ווערט דאך אויך דערמאנט משוך אז משוך דארף מען מל זיין מדין תורה, דעריבער לערנט דער תנא קמא אז מ'קען נישט מל זיין נאר ביי טאג ומר סבר, און רבי אלעזר ברבי שמעון האלט משוך דרבנן אז משוך דארף מען נאר מל זיין מדרבנן דעריבער אבער מדין תורה דארף מען נישט מל זיין דעריבער קען מען מל זיין בין ביום בין בלילה. זאגט די גמרא ותסברא ווי קענסטו אזוי לערנען קטן שעבר זמנו א קטן וואס איז דורך געגאנגען דער אכטער טאג דאס הייסט מילה שלא בזמנו מי איכא למאן דאמר דרבנן איז דען דא א הוה מינא וואס מען דארף מל זיין איז נאר דרבנן איז דאך זיכער אז ס'איז דאורייתא, איז דאך לערנט רבי שמעון בן אלעזר אז מען קען מל זיין סיי ביום סיי בלילה, אלא זאגט די גמרא דכולי עלמא משוך דרבנן, אלע לערנען א משוך וואס מען דארף אזוי ווי רב הונא זאגט אז די חיוב פון מל זיין איז נאר מדרבנן, וקטן שעבר זמנו איז דאך א זיכערע זאך דאורייתא, והכא בהא קמיפלגי און זיי קריגן זיך אין דער מר סבר דרשינן וביום. דער תנא קמא לערנט, ס'האט געדארפן שטיין ביום השמיני ימול בשר ערלתו. ביום זאגן מיר דאך ולא בלילה, ווען ס'זאל נאר שטיין ביום וואלט איך געזאגט נאר די מילה וואס איז ביום השמיני, די מילה בזמנו, נאר דאס איז דווקא ביום. אבער אויב ס'נישט ביום השמיני קען מען זיין בין ביום בין בלילה, דעריבער שטייט מיר די וואו צו זאגן מרבה זיין אפילו מילה שלא בזמנו מוז אויך זיין ביום, און משוך ווידער כאטש דאס איז דאך נאר מדרבנן, נאר כל מה דתיקן רבנן כעין דאורייתא תיקן, אזוי ווי לגבי די מילה וואס איז מדין תורה טרעפט מען דאך אין מדין דווקא ביום איז משוך אויך נאר ביום. און מר סבר. און רבי שמעון בן אלעזר לערנט, לא דרשינן וביום, איך דרשן ניט ביום, ממילא וועט אויסקומען א קטן שעבר זמנו, קען מען מל זיין אפילו ביינאכט, איז דאך אוודאי און אוודאי א כל שכן משוך וואס די גאנצע מילה איז נאר מדרבנן, קען מען אים מל זיין ביינאכט. גייט די גמרא דא א ראיה ברענגען אז ס'איז דא א שאלה צו מען דרשנט דעם וואו צו נישט, והא דיתיב רבי יוחנן וקדריש, רבי יוחנן האט געדרשנט. נותר בזמנו אינו נשרף אלא ביום אז ס'איז געבליבן פון די קדשים דעם טאג וואס דאס ווערט נותר ווערט עס פארברענט אין דעם טאג ווייל עס שטייט ביום השלישי ונותר ממנו דארטן שטייט אט מ'זאל עס פארברענען בייטאג ווי איז אבער שלא בזמנו אז כ'האב עס נישט פארברענט ווען ס'איז געווארן נותר ס'איז ס'איז געבליבן נאך א טאג זאגן מיר נשרף קען מען עס פארברענען בין ביום בין בלילה, סיי בייטאג און סיי ביינאכט. דאס וואס די תורה איז מקפיד מען זאל דאס פארברענען בייטאג, איז דווקא דעם טאג וואס איז געווארן נותר. ואיתיביה רב אלעזר לרבי יוחנן, האט רב אלעזר געפרעגט א קשיא רבי יוחנן, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אין לי איך ווייס נישט, אלא נימול לשמונה, דעם וואס מען איז מלה לשמיני דעם אכטן טאג, שאין נימול מען איז אים נישט מלה אלא ביום נאר בייטאג. ווייל עס שטייט וביום השמיני נאר בייטאג נישט ביינאכט, מנין לרבות לתשעה, פון וואנעט ווייס איך דעם וואס מ'איז מלה אין ניינטן טאג, ס'איז דא אמאל א מציאות וואס לכתחילה בין איך מלה דעם ניינטן טאג, אז די קינד איז געבוירן געווארן לאמער זאגן די זונטאג פארנאכט, און איך ווייס נישט צו ס'איז נאך זונטאג בייטאג, צו ס'איז שוין מאנטאג, טא ווען וועט מען מלה זיין די קינד? נישט די אנדערע וואך זונטאג, נאר די אנדערע וואך מאנטאג, און מאנטאג קען דאך זיין איז שוין די ניינטע טאג. אדער לעשרה אז די קינד איז געבוירן געווארן פרייטאג פארנאכט, איז מען איז מען עס מלה ווען? זונטאג, און קען זיין אז די קינד איז געבוירן געווארן פרייטאג, איז דאך שוין זונטאג דער דער צענטע טאג, דער צענטע טאג. אדער לאחד עשר אז די קינד איז געבוירן געווארן פרייטאג פארנאכט און זונטאג איז געווען א יום טוב איז מען דאך מלה די קינד מאנטאג איז דאך שוין מאנטאג איז שוין דער עלעפטע אדער לשנים עשר דאס איז אז ראש השנה איז געוועזן זונטאג און מאנטאג כאטש לויט אונזער קביעות קען דאך נישט זיין אזוי לא אד"ו ראש אז ראש השנה קען נישט געפאלן נישט זונטאג נישט מיטוואך נישט פרייטאג, אבער בזמן מען האט מקדש געווען על פי ראיה האט עס געקאנט זיין, און פון וואנעט ווייס איך אז מען קען נישט מלה זיין נאר בייטאג, תלמוד לומר שטייט אין פסוק וביום, און פון די ו' טו איך דאס מרבה זיין. ואפילו למאן דלא דריש ו', אזוי האט געזאגט רב אלעזר צו רבי יוחנן, אפילו דער וועלכער טוט נישט דרש'ענען די ו' רב אלעזר ברב שמעון וואס ער זאגט מילה שלא בזמנו קען מען מלה זיין אפילו ביינאכט ווייל ער דרש'ענט נישט די ו' אבער ו' ה' דריש דא והנותר איז דא א איבריגע ו' און א איבריגע ה' דרש'ענט ער ממילא האט ר' אלעזר געפרעגט ר' יוחנן, פארוואס זאלן מיר זאגן אז מען זאל עס פארברענען שלא בזמנו אויך ביינאכט? אבער וואזשע זעהן מיר פון דא אן? זעהן מיר דאך פון דא אן אז ס'איז דא אזעלכע וואס דרש'ענען נישט די ו'. אישתיק, ר' יוחנן האט נישט גענטפערט בתר דנפק, נאכדעם ווי ר' אלעזר איז ארויסגעגאנגען, אמר ליה ר' יוחנן לריש לקיש, האט ר' יוחנן געזאגט צו ריש לקיש'ן, ראיתי איך האב געזעהן לבן פדת שיושב ודורש, ער זיצט און דרשנ'ט כמשה מפי הגבורה, עס איז אזוי קלאר די תורה, ער דרשנ'ט ווי משה וואס האט געהערט פון דעם אייבערשטן. אמר ליה ריש לקיש, האט אים ריש לקיש געזאגט, דידיה היא, דו מיינסט אז עס איז זיין דרשה? מתניתין היא דאס איז א א ברייתא געווארן געלערנט, היכא, וואו איז דאס? טא, היכא תנא ליה, וואו האט מען עס געלערנט בתורת כהנים, אין תורת כהנים. נפק איז ארויסגעגאנגען, תנייה האט דורכגעלערנט די תורת כהנים בתלתא יומי אין דריי טעג, וסברה און עס שטייט דאך לעולם ליגמר איניש והדר ליסבר, פריער זאל מען לערנען ולגרסי מען זאל וויסן די הלכות, און נאכהער זאל מען מסביר זיין די זאך, גאנץ אזוי זעהט אויס פון רש"י, גאנץ תורת כהנים האט ער געלערנט אין דריי טעג, וסברה בתלתא ירחי. איז צו געבן צו פארשטיין האט ער עס אין דריי חדשים, די גמרא דערציילט דאך אין ברכות, דף י"ח עמוד ב' אויף בניהו בן יהוידע אויף דעם פסוק הוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, אנדערע זאגן האט אויפגעבראכן די אייז און ר'האט זיך גע'טובל'ט, דארט א פלא'דיגע רש"י רש"י זאגט וטבל לקריו כדי לעסוק בתורה, הייסט עס אז א בעל קרי זאל נישט לערנען קיין תורה איז נאך געוועזן פאר עזרא, איי עס ווערט אנגערופן תקנת עזרא, ווייל פריער זעהט אויס עס איז געווען פאר יחידים און נאכהער האט עס עזרא מתקן געווען, און ס'איז דא א צווייטע לשון אין גמרא איכא דאמרי דתנא סיפרא דבי רב ביומא דסיתוא, ער האט דורכגעלערנט גאנץ תורת כהנים אין איין ווינטערדיגן טאג, וואס דער טאג איז א קליינער טאג. רש"י אויבן די ערשטע שורה, מר סבר דרשינן וביום ו' יתירה, די ו' איז מיר איבריג, די ו' פון וביום השמיני, די מאצעלע בעכטער ביום השמיני ימול, ס'האט געקאנט שטיין ביום השמיני ימול, וכתיב וביום לאתויי, גייט מען מרבה זיין א מילה שלא בזמנו, א מילה שלא בזמנו איז אויכעט נאר בייטאג. זאגט דער רש"י, ואף על גב דמשוך מהכא לא מתרבי, משוך, דער וואס איז מושך בערלתו, לערנט זיך נישט אפ פון דא, דהא מדרבנן הוא, די חיוב פון אים מל זיין איז דאך נאר מדרבנן, ווייל ער זעט אויס ווי א ערל, ובתר הכי תקון, מען האט שפעטער מתקן געווען ס'איז נישט קיין דין תורה, נאר כיון דקטן שעבר זמנו מתרבה, ווייל איך בין דאך מרבה קטן שעבר זמנו, דער קטן וואס כ'האב נישט מל געווען דעם אכטן טאג, בין דאס הייסט מילה שלא בזמנו בין איך מרבה ס'מוז זיין בזמנו, ואף על גב דשלא בזמנו היא, כאטש ס'איז שלא בזמנו, דאך זאגן מיר אז מ'מוז עס מל זיין נאר בייטאג, הכא נמי משוך אויכעט תקינו רבנן כעין דאורייתא, האבן די חכמים מתקן געווען אזוי ווי דאורייתא אז אפילו דעמאלט ווען מ'איז נישט מל דעם אכטן טאג מוז אויך זיין ביום, ומר סבר לא דרשינן וביום ולא גמרינן מיניה לערן איך נישט אפ קטן שעבר זמנו אז עס מוז זיין דווקא בייטאג ונימול נאר כ'בין אים מל אפילו בלילה ביינאכט אויך, וכל שכן משוך דמדרבנן הוא איז אוודאי און אוודאי א משוך, וואס די חיוב פון אים מל זיין איז מדרבנן, איז אוודאי און אוודאי אז מען קען ביינאכט אויכעט. הוא דסנ י ותו י אין דער קשיא דאותביה רבי אלעזר לרבי יוחנן דקטן שעבר זמנו מוביום השמיני אתרבי בין איך מרבה פון יום השמיני דאינו נימול מען נישט מל אלא ביום נאר בייטאג נותר בזמנו מיינט מען ביום שנעשה נותר דעם טאג ווען דאס איז געווארן נותר, אין נשרף אלא ביום, ווערט עס נישט פארברענט נאר בייטאג, דכתיב ביום השלישי, דעם דריטן טאג, שלא בזמנו, דאס הייסט ששהה שריפתו, ער האט געזאמט די פארברענען, ער האט נישט גלייך פארברענט. לתשעה לעשרה לי"א לי"ב כדקתני בפרק רבי אליעזר במסכת שבת, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת, נולד בין השמשות, אז די קינד איז געבוירן געווארן בין השמשות אין א וואכעדיגן טאג, לאמער זאגן די קינד איז געבוירן געווארן זונטאג פארנאכט, איך ווייס נישט צי ס'איז נאך זונטאג, אדער ס'האט זיך שוין אנגעהויבן די נאכט וואס מארגן איז מאנטאג. נימול לתשעה איז מען עס מל ווען? מאנטאג? כ'קען נישט מל זיין זונטאג, אפשר איז שוין יעצט נאכט איז שוין געבוירן געווארן צווייטן טאג, בין איך עס מל מאנטאג, און אפשר איז געבוירן געווארן זונטאג, איז דאך עס די ניינטע טאג בין איך מל בין השמשות של ערב שבת, אז די קינד איז געבוירן געווארן פרייטאג פארנאכט, ווייס איך דאך נישט צי די קינד איז געבוירן געווארן פרייטאג, דארף זיין די מילה אין פרייטאג. אדער ס'איז געבוירן געווארן שבת דארף זיין דער ברית אין שבת בין איך עס מל זונטאג ווייל פארוואס קען איך ניט שבת ווייל אפשר פרייטאג איז דאך עס מילה שלא בזמנו און מילה שלא בזמנו איז דאך נישט דוחה שבת קומט דאך אויס איך בין מל דעם קינד דעם צענטן טאג אויב ס'איז געבוירן געווארן פרייטאג חל יום טוב לאחר השבת אז יום טוב געפאלט א טאג נאך שבת זונטאג, און די קינד איז געבוירן געווארן בין השמשות פון ערב שבת נימול לי"א, קומט אויס מ'איז מל דעם קינד דעם עלעפטן טאג, ווייל איך ווייס נישט צו ס'איז געבוירן געווארן פרייטאג צו שבת, בין איך עס מל מאנטאג, טא אויב די קינד איז געבוירן געווארן פרייטאג, איז דאך מאנטאג דער עלעפטער טאג. שני ימים טובים של ראש השנה. אז די שני ימים טובים של ראש השנה געפאלן זונטאג און מאנטאג נימול לי"ב, איז מען עס מל ערשט דינסטאג, וואס דינסטאג איז שוין דער צוועלפטער טאג, היינט קען נישט געפאלן זונטאג דער ערשטער טאג ראש השנה, ווי מיר זאגן לא אד"ו ראש. אז ראש השנה קען נישט געפאלן זונטאג, די גמרא זאגט דעם טעם פארוואס מען איז מדחה עס זאל נישט געפאלן ראש השנה זונטאג, ווייל אויב ראש השנה וועט געפאלן זונטאג וועט חבטת ערבה הושענא רבה אויסקומען שבת, וועט מען נישט מאכן קיין חבטת ערבה, און די חכמים האבן נישט געוואלט אז ס'זאל ווערן נדחה די חבטת ערבה. ואפילו למאן דלא דריש ו', כגון רב אלעזר ברב שמעון דאמר לעיל שלא בזמנו נימול אפילו בלילה, פריער האט מען דאך געהאט אין גמרא אז רב אלעזר ברב שמעון זאגט א מילה שלא בזמנו מוז מען נישט מל זיין בייטאג, כאטש עס שטייט וביום השמיני די ו' דרשנ'ט ער ניט, נאר ער זאגט אז די חיוב מל זיין בייטאג איז דווקא מילה בזמנו.

וואלסט זיך געזאגט, דער דין איז אז איינער איז געווארן טמא אין א מת, דארף מען אויף אים שפריצן וואסער וואס איז געמישט מיט די אפר פון פרה אדומה אין דריטן טאג און אין זיבעטן טאג, זאגט ער, ערל, דער וועלכער נישט געווען געמל'עט שהזה, וואס ער האט געשפריצט אויף א טמא מת, הזאתו כשרה, זיין שפריצן איז גוט, כאטש מען זעט דאך לגבי אנדערע זאכן איז ער נישט גוט, מען זעט ער קאן נישט עסן קיין קרבן פסח, מען זעט ער טאר נישט עסן קיין תרומה, אויף הזאה איז ער גוט. מידי דהוה, די זעלבע זאך א טבול יום, טבול יום ווערט אנגערופן אז איינער איז געווען טמא און ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, נאר ער דארף נאך ווארטן ביז הערב שמש, א טבול יום איז דער דין אז תרומה קען ער נאך נישט עסן, ווען עס וועט ווערן נאכט צו דעמאלט וועט ער קענען עסן, אזוי ווי א טבול יום, שאף על פי שאסור בתרומה, כאטש דער טבול יום טאר נישט עסן קיין תרומה, כשר בפרה דאך איז דער דין אז ער מעג שפריצן אויף א טמא מת, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, איז די זעלבע זאך א ערל, כאטש ער איז אסור אין תרומה, אבער ער מעג מזה זיין אויף א טמא מת. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אפלערנען א ערל פון טבול יום? מה לטבול יום, ווייסטו פארוואס דער וואס האט זיך גע'טובל'ט דעם טאג און האט נישט געהאט קיין הערב שמש מעג, איז כשר בפרה שכן מותר במעשר, ער מעג עסן מעשר שני, מעשר שני דארף מען אויך עסן בטהרה, דאך איז דא א דין דריי מדריגות אין טהרה, טבל ויאכל, האט זיך געטובלט, ועלה, און ארויף געגאנגען פון די מקווה, אוכל במעשר, מעג ער שוין עסן מעשר, צו עסן תרומה דארף זיין הערב שמש, צו עסן קדשים אויב ס'זאל זיין טמא וואס מען דארף ברענגען א קרבן ביי זב וזבה דארף מען ווארטן ביז ער ברענגט דעם קרבן, אבער דאס זעהן מיר דאך אז א טבול יום קען עסן מעשר איז ממילא איז ער אויך כשר מזה זיין, אבער א ערל וועלן מיר ווייטער האבן אין גמרא טאר נישט עסן קיין מעשר וועט זיין דער זעלבער דין און וועלן מיר אויך זאגן ער טאר נישט מזה זיין, זאגט די גמרא אטו דען אנן לאכילה קאמרינן, גיי איך דען אפלערנען אז זאל גיין עסן די פרה אדומה זאלסט זאגן

א טבול יום טאר נישט אנרירן תרומה, א טבול יום איז א שני, און אויב ער רירט אן תרומה ווערט זי גע'פסל'ט. מותר בפרה איז ער מותר בפרה ווי מ'וועט ווייטער אפלערנען פון פסוק והזה הטהור על הטמא. ערל שמותר בנגיעה, א ערל וואס ער מעג אנרירן די תרומה און אפילו קדשים אינו דין איז אוודאי און אוודאי שמותר בפרה. אז ס'איז מותר ווי מען זאגט מזה זיין. תניא נמי הכי אין א ברייתא האט מען אויך אזוי געלערנט, ערל שהזה, אן ערל וואס האט געשפריצט די מי חטאת אויף א טמא מת, הזאתו כשרה, די הזאה כשר. און מעשה היה, ס'איז געווען א מעשה, והכשירו חכמים הזאתו, און די חכמים האבן מכשיר געווען וואס דער ערל האט מזה געווען. זאגט די גמרא מיתיבי, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט טומטום שקידש, ס'דא א ענין וואס ווערט אנגערופן קידוש, מ'טוט אויסמישן די אפר די אשעס פון פרה אדומה מיט די מים חיים, דאס ווערט אנגערופן קידוש, איז א טומטום האט דאס מקדש געווען. קידושו פסול, דאס זיין וואס ער האט מקדש געווען איז פסול, מפני שהוא ספק ערל, די ספק ערל, אפשר איז דער טומטום א זכר, איז ער דאך א ערל, וערל פסול לקדש, און א ערל איז פסול ואנדרוגינוס שקידש, אנדרוגינוס, וואס רעדט זיך אנדרוגינוס וואס איז געווען גע'מל'ט. איז דעמאלט קידושו כשר, זיין קידוש איז כשר, ווייל א אישה איז אויך כשר לקדש, ס'איז נאר פסול א ערל. רב יהודה אומר, רב יהודה קריגט אויף דעם, רב יהודה לערנט אז א אישה איז פסול לקדש, זאגט רב יהודה, אף אנדרוגינוס שקידש, אפילו אנדרוגינוס האט מקדש געווען קידושיו פסולים, ס'איז פסול, מפני שספק אישה, ואישה פסולה מלקדש, קתני מיהא, זעהן מיר דאך דא א ערל וספק ערל פסול מלקדש, און אזוי ווי איך זעה דא א אז ער איז פסול אויסצומישן די עפר הפרה מיט די מים חיים, איז די זעלבע זאך איז ער אויך פסול אויף מזה זיין. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף האי תנא תנא דבי רב עקיבא היא, דאס גייט ווי רב עקיבא דמרבה ליה לערל כטמא, מיר האבן דאך געהאט אין אנפאנג פרק אז רב עקיבא זאגט פון וואנען ווייס איך אז א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה, ווייל אין די פרשה וואס שטייט א טמא טאר נישט עסן קיין תרומה ווערט דערמאנט איש איש, זאגן מיר אז מרבה דעם ערל, איז לויט רב עקיבא'ן איז די ערל האט דעם זעלבן דין ווי טמא, און לויט רב עקיבא'ן וועט אויסקומען אפילו אנרירן תרומה וועט א ערל אויך נישט קענען. דתניא מיר האבן דאך געלערנט אין אנפאנג פרק רב עקיבא אומר רב עקיבא זאגט איש איש לרבות את הערל דאס גייט מיר מרבה זיין אז ערל האט דעם דין ווי טמא אמר רבא האט רבא געזאגט הוה יתיבנא קמיה דרב יוסף איך בין געזיצן פאר רב יוסף'ן ווען ער האט געענטפערט דעם תירץ אז לויט רב עקיבא'ן איז ערל האט דעם זעלבן דין ווי טמא אז לגבי דעם וקשיא לי ס'איז מיר געווען שווער לא לישתמיט תנא, מ'טרעפט נישט א תנא וליתני ער זאל לערנען הערל והטמא אז ערל און טמא האבן ביידע דעם זעלבן דין, ולימא און איך זאל גיין זאגן רבי עקיבא אז דאס גייט ווי רבי עקיבא, מיר טרעפן עס אין ערגעץ נישט, דאס הייסט אפילו רבי עקיבא וואס ער זאגט ערל טאר נישט עסן קיין תרומה ווייל ער לערנט עס אפ פון דעם פסוק פון טמא איש איש, אבער דאס מיינט נישט צו זאגן אז א ערל האט דעם דין ווי א טמא, ער איז מטמא, איי דאס וואס שטייט דא אין דער ברייתא א ערל איז טאר נישט מקדש זיין איז מכח א צווייטן טעם, ווייל עס איז דא געוויסע חומרות וואס מען האט מחמיר געווען ביי פרה אדומה. פרעגט די גמרא ולא, מען טרעפט נישט א ארט וואס שטייט הערל והטמא צוזאמען, והא קתני שטייט דאך הערל והטמא פטורים מן הראיה, ס'איז דאך דא א דין שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, אז פסח שבועות סוכות דארף מען עולה רגל זיין, ווערט דערמאנט אין דער משנה אז ערל און טמא זענען פטור, זאגט די גמרא, התם דארטן איז א צווייטע טעם, משום דמאיס, ווייל עס איז מיאוס אז זאל זיך אז דער ערל זאל קומען אריין אין די עזרה. זאגט די גמרא, מיר האבן דאך פריער געהאט א מחלוקת פון רבי יהודה מיטן תנא קמא ביי אנדרוגינוס, לויטן תנא קמא איז אנדרוגינוס איז קידושו קידוש ווייל דער תנא קמא לערנט אז א אישה כשרה לקדש און רבי יהודה לערנט א אישה קען נישט מקדש זיין גייען זיי לטעמייהו זיי קריגן זיך אויף א אנדער ארט דתניא מיר האבן געלערנט הכל כשרים לקדש אלע זענען כשר מקדש צו זיין אויסמישן די אפר פרה מיט די מים חיים חוץ מחרש שוטה וקטן מען מיינט טאקע כשרים מיינט מען פארשטייט זיך די וואס זענען טהורים, איז וואס איז מיינט ער צו זאגן מיט דעם הכל, אפילו א אישה איז אויך כשר? ר' יהודה מכשיר בקטן, ר' יהודה איז מכשיר בקטן, ופוסל באישה ובאנדרוגינוס, און ער פסל'ט ביי א אישה, און ער פסל'ט ביי אנדרוגינוס, ווייל ר' עקיבא לערנט, ר' יהודה לערנט, אז אנדרוגינוס איז ספק אישה. קומט יעצט אויס אז זיי קריגן זיך אין צוויי זאכן, זיי קריגן זיך אין קטן און אין אישה. ביי א אישה איז דער תנא קמא מקיל, ער זאגט אז ס'איז גוט, און ר' יהודה איז מחמיר אז ער פסל'ט ביי א אישה. און ביי א קטן איז פונקט פארקערט, דער תנא קמא האט געזאגט חוץ מחרש שוטה וקטן, און רבי יהודה איז מכשיר בקטן. זעהן מיר דאך אז די פריערדיגע מחלוקת וואס זיי האבן זיך געקריגט ביי אנדרוגינוס צו ער איז מקדש צו נישט, לויטן תנא קמא איז ער יא מקדש, און לויט רבי יהודה נישט, איז דאס האט צו טוהן מיט דער מחלוקת צו א אישה כשרה לקדש. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבנן, וואס איז דער טעם פון די רבנן וואס זיי לערנען אז א אישה איז כשרה לקדש, דכתיב שטייט אין פסוק, ולקחו לטמא, מען זאל נעמען צו דעם טמא, מעפר שריפת החטאת, זאגן מיר אזוי, פריער ווערט דאך דערמאנט מען זאל איינזאמלען, הנך דפסלי באסיפה, דיע וואס ס'טארן נישט איינזאמלען, פסולין בקידוש, זענען פסול ביי קידוש, און דארטן נאר ביי די אסיפה איז פסול א קטן, איז עס די זעלבע זאך ביי קידוש אויך פסול א קטן. הנך דכשרים באסיפה, ביי אסיפה האב איך א ריבוי אז א אישה איז כשר, כשרים בקידוש, זענען כשר ביי קידוש, די רבנן לערנען אז קידוש האט דעם זעלבן דין ווי אסיפה. ורבי יהודה אמר לך, רבי יהודה זאגט, דארטן שטייט ביי אסיפה א לשון יחיד, ואסף, און נאכער ווערט דערמאנט א לשון רבים, ולקחו, אם כן זאל זיין אזוי ווי די אז דער זעלבער דין וואס איז פארהאנען ביי די אסיפה, דער זעלבער דין איז פארהאנען ביי דעם קידוש, נימא קרא, זאל מיר דער פסוק זאגן ולקח, די זעלבע לשון ווי דארט שטייט ואסף זאל דא שטיין ולקח, מאי ולקחו? ולקחו די טייטש זיי זאלן מען נעמען, ער גייט מיר מרבה זיין נאך אנדערע זאלן אויך נעמען, דאפילו הנך דפסולין התם, אפילו די וואס זענען דארטן פסול, וועלכעס איז דאס א קטן, כשרים הכא, זענען דא כשר, פרעגט די גמרא אי הכי אז רבי יהודה האט א ריבוי אז די וואס זענען פסול ביי אסיפה זענען כשר ביי קידוש, אישה נמי דארף דאך אישה דאך אוודאי דארף דא גוט זיין. ענטפערט די גמרא, ונתן ולא ונתנה, איז נישט די טייטש זאגט תוספות ונתן ווייל עס שטייט א לשון זכר, נישט פון דעם איז די ראיה, ווייל די גאנצע תורה איז דאך געווארן געזאגט בלשון זכר, נאר תוספות זאגט אז ס'איז א איבריגע פסוק, פון דעם יתור טוט ער עס אפלערנען. ורבנן, איז דאך שווער אויף די רבנן, פארוואס האט די תורה משנה געווען מיט דעם לשון, דארטן שטייט ואסף און דא שטייט ולקחו, די רבנן זאגן אזוי. אי כתיב ולקח ונתן, דעריבער שטייט מיר נישט די זעלבע לשון, הווה אמינא וואלט איך געזאגט שקיל חד ויהיב חד, אז איינער נעמט די עפר און איינער נעמט די מים, צו די רש"י לערנט דשקיל חד זעהט אויס נישט די זעלבע, און דארט אין סוכה דארט פאראן וועגן דעם צוויי פשטים אז די אנדערע טייטשן אז די זעלבע מענטש מוז נעמען. כתב רחמנא ולקחו, און תוספות טייטשט דשקיל חד ויהיב חד, דער וואס ער גיט דעם אפר, ער זאל אויסמישן די די מים מיט דעם אפר צוזאמען, און רשי ווייזט אויס דאס איינציגע מענטשן קיין צוויי נישט, כתב רחמנא ולקחו ס'גוט צוויי, ואי כתב רחמנא ולקחו ונתנו, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אז ס'מוז אלעס ווערן געטון מיט צוויי, דשקלי תרי צוויי נעמען ויהבי תרי, כתב רחמנא ולקחו. ונתן, דאפילו שקלי תרי צוויי נעמען ויהיב חד איז אויך גוט. ווייטער שטייט דאך דערמאנט אין פסוק והזה הטהור על הטמא. וואס? והזה הטהור על הטמא, אין פסוק שטייט והזה ס'זאל שפריצן הטהור. קאָן איך נישט טײַטשן. אַ טהור מיינט מען אַ טהור גמור, זאָל מען גאַנצן גאָרניט ניט שטיין. די תורה רופֿט דאָך אָן פּרה חטאת, און בײַ חטאת דאַרף מען דאָך זײַן זיכער טהור. מוז איך זאָגן, אַז דער טהור גייט אַראָפּנעמען, אַז מע מיינט, טהור כּל דהו, ער איז אַ ביסל ריין, נישט לגבי אַלע זאַכן איז ער ריין. טהור מכלל שהוא טמא, לגבי אנדערע זאכן איז ער טמא, ווי איז דאס אזעלכעס, לימד על טבול יום, פון דעם לערן איך אפ טבול יום, אז איינער איז געווען טמא און ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, ער האט נאך נישט געהאט די הערב שמש, כאטש לגבי תרומה, תרומה טאר ער נישט עסן, תרומה וועט ער מעגן, ער'ט זיין א טהור ערשט ביינאכט, דאך זאגן מיר שכשר בפרה, אבער די פרה איז ער כשר, פון דעם לערן איך אפ אז א טבול יום איז כשר בפרה. רשי. ב.